הקהת אייער קרבן העצים הכהנים והעם, און ווי די גמרא דערציילט און אין תנך אז ס'איז געווען א צייט וואס אין בתחילת בית אין בית המקדש איז ניט געווען אפילו קיין האלץ מצד ניט רייכקייט און במילא האט מען ניט געקאנט מקריב זיין די קרבנות ציבור אפילו

אז אפילו ווען דער בית המקדש האט שוין ניט געפעלט קיין האלץ און אדרבה עס איז געווען אין תכלית העשירות, איז אט דעם טאג אין יאר וואס זיי האבן מקריב געווען געבראכט זייערע עצים, און ווי ביי יעדער ענין האט מען אויכעט דערביי מקריב געווען א קרבן של שמחה בדבר, איז מדי שנה בשנה אז ס'פלעגט קומען אט דער יאר איז אט די משפחה, וואס האט געשענקט עצים למזבח וכלי מקדש צו למזבח, האט מקריב געווען, האט געבראכט זייערע עצים מיט א קרבן, און דאס האט מען גענוצט, אף על פי וואס בית המקדש איז שוין געווען רייך, און ס'איז געווען עצים, מ'האט ניט געדארפט אנקומען צו קיינע נדבות והתנדבות. וואס בעשרים באב איז געווען אויכעט איינע פון די טעג, וואס דעמאלט האבן געבראכט עצים בני פחת יהודה, אזוי ווערט די משפחה אנגערופן, און בני פחת מואב בן יהודה, און בכל שנה אזוי ווי דעם ערשטן מאל ווען זיי האבן געבראכט די עצים איז דאס געווען בעשרים באב, איז מדי שנה בשנה איז דאס געווען זייער יום טוב, און זיי פלעגן דעמאלט ברענגען עצים מיט א קרבן און מען פלעגט דאס נוצן במקדש אף על פי וואס ס'איז געווען עצים און מ'האט געמאכט בהרחבה על דרך זה איז אויכעט געווען בעשרים באלול ווי די גמרא דערציילט אויכעט דארטן זייערע עצים האט געדויערט דעם חודש ביז עשרים באלול. און דערנאך האבן געבראכט בני עדין בן יהודה בעשרים באלול אויף אפטייטשן וואס פאר א משפחה איז דאס געווען, איז דא צוויי דעות אין גמרא, איין דעה איז אז בני פחת מואב און בני בני פחת מואב בן יהודה און בני עדין בן יהודה גייט אויס אז זיי האבן אפגעשטאמט פון דוד המלך, א צווייטע דעה איז אז זיי האבן געשטאמט פון יואב בן צרויה. טייטשט אפ רשי וויבאלד אז דאס איז פארוואס ווערן זיי אנגערופן פחת מואב אדער עדין, ברענגט רשי אראפ אז סיי דוד און סיי יואב בן צרויה האבן געשטאמט פון רות המואביה, און זיי זענען ווען דערפאר איז פחת מואב בן יהודה גייט עס אויף בני דוד. אפשטאמיגן פון דוד'ן אדער פון יואב. אזוי אויכעט שטייט אויף דוד'ן אז ער ווערט אנגערופן עדינו העצני שהיה מעדן עצמו בתורה אז ער האט געלערנט תורה מיט א באזונדער תענוג און דאס איז געווען דער גאנצער תענוג וואס ער האט געהאט מעדן עצמו איז דאס געווען בתורה ועל דרך זה א צווייטע דעה אז דאס גייט אויף יואב'ן און דערפאר איז דאס וואס עס שטייט בני עדין בן יהודה איז אויכעט דא די צוויי דעות צו דאס מיינט מען בני דוד צו דאס מיינט מען בני יואב וואס עד כאן איז די סיפור הגמרא וואס לכאורה על פי זה ניט פארשטאנדיג אדער מען האט געדארפט אין ביידע ערטער אנרופען זיי בני פחת מואב אדער אין ביידע ערטער אנרופען זיי בני עדין. נאך א זאך וואס איז נישט פארשטאנדיג איז ביי זיי איז דאך דאס די זעלבע משפחה און וואס איז מען דא משנה שם געווען? ובפרט נאך אז דאס איז ניט סתם משנה שם דאס איז א ענין גאר א היפך אין די נעמען בשעת מען זאגט פחת מואב איז דאך ווי גערעדט פריער אז דאס איז על שם

מען ווייסט דאך דאס אז ניט נאר ער איז געווען פארבונדן מיט תורה, נאר תורה איז געווען זיין גאנצער תענוג און אין דערויף איז באשטאנען זיין גאנצער מהות, דאס איז דער היא חיינו ואורך ימינו וואס דאס זאגט מען דאך אויף יעדער אידן, און ווי געלערנט אין דער פרשה בשבת אז למען ירבו ימיכם וימי בניכם על הארץ הטובה.

קומט דאך אויס אז דאס איז נישט סתם צוויי פארשידענע נעמען, נאר דאס איז נעמען וואס זיי זיינען דער היפך איינע פון די צווייטע. אדער דאס איז א ענין פון קהל גרים פון רות המואביה, אדער דאס איז תכלית השלימות ביי אידן, אז ניט נאר חיינו ואורך ימינו בן בשלימות, נאר דאס איז אין אן אופן פון מעדן עצמו בתורה. וואס ווי שוין גערעדט אמאל בארוכה, דער גאנצער ענין פון עצים איז דאך אז דאס איז ניט וואס זיי האבן געדארפט מקריב זיין זייער א קרבן, דאס האט געדארפט אן אנדער איד מקריב זיין א קרבן, אדער אלע אידן מקריב זיין א קרבן, און זיי האבן געבראכט די האלץ אויף דערויף, דאס הייסט אז דער קרבן איז געווען אן אנדער איד'נס אדער אלע איד'נס. און דער כבוד איז אנגעקומען אלע אידן אבער דער ס'דארף זיך זיין אש על העצים איז די עצים האבן זיי געבראכט און מ'האט עס געטון אין אן אופן אז דאס איז געגאנגען צו זיי אין אן אופן של שמחה ביז וואנעט אז מ'האט געבראכט אויף דערויף א קרבן קרבן העצים וואס ווי גערעדט כמה פעמים אז משחרב בית המקדש אט דעמאלט האט מען די עניינים ברוחניות. איז ניט דער פשט אז בזמן שבית המקדש היה קיים איז דער ענין ניט געווען אין רוחניות, נאר דעמאלט איז דער ענין געווען בגשמיות אויך, אבער על אחת כמה וכמה אז די עניינים רוחניים זענען געווען דעמאלט. איז אט דאס יא דאס וואס א איד אז ער זעהט אז א צווייטער איד קען נענטער ווערן צו געטליכקייט, צו לימוד התורה און קיום המצוות,

מען דארף זיך אבער האבן אז די בהמה זאל זיך קאכן און זי זאל עולה זיין בלהב השמימה, ניט רוח הבהמה היורדת היא למטה, נאר זי זאל עולה זיין, פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן און ווערן איין זאך מיטן אייבערשטן, איז דערפון דארף מען אים געבן פייער, דארף מען האבן האלץ און אנצינדן די האלץ, וואס אט אט דעמאלט וועט ער אנגעווארעמט ווערן ביז ער וועט פארברענט ווערן אין בשלהובא דרחימותא, ער וועט פארברענט ווערן צו דעם אייבערשטן, איז אט דאס שטעלט ער זיך איין און זשאלעוועט ניט די אייגענע טירחה און די אייגענע יגיעה, און ברענגט עצים אין בית המקדש כדי א צווייטער איד זאל קענען מקריב זיין זיין קרבן.